בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף פ ה, מ'הייבט אן דף פ ה עמוד א' ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, קונים שאיני עושה על פי אבא, א פרוי מאכט א נדר אז זי גייט נישט טון א מלאכה פאר איר טאטע אז איר טאטע זאל הנאה האבן, אדער זי זאגט פארן מאן ועל פי אביך, איך גיי נישט טון עפעס א מלאכה פאר דיין טאטע, אדער ועל פי אחי פאר מיין ברודער, אדער ועל פי אחיך פאר דיין ברודער, איז די דין איז אינו יכול להפר, קען נישט די מאן מפר זיין אזא סארט נדר, פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין עינוי נפש, ס'איז נישט בינו ובינה, און מילא האט ער נישט קיין רעכט דאס מפר צו זיין, אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער א פרוי זאגט שאיני עושה על פיך, איך גיי פאר דיר נישט טון קיין מלאכה אזוי זאגט זי פארן מאן, איז דא אינו צריך להפר, דארף ער אפילו נישט מפר זיין, פארוואס? ווייל היות וואס איר מעשי ידיים זענען משועבד צום מאן, איז פשט ס'נישט איר'ס, און זי קען נישט מפקיע זיין דעם שעבוד, פשט די גאנצע נדר איז נישט חל, און דערפאר דארף מען עס ניטאמאל מפר זיין. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא האלט יפר, די מאן דארף יא מפר זיין אזא סארט נדר, פארוואס? ווייל שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, רבי עקיבא האלט אז ס'דא א געוויסע סומע געלט וואס א פרוי דארף אריינברענגען אין שטוב שטייט אין כתובות פונקט וויפיל זי דארף מאכן פארן מאן, אבער טאמער זי מאכט מער פון דעם באלאנגט עס פאר איר, און מילא זאגט רבי עקיבא אז די איבעריגע געלט וואס די פרוי מאכט, טאמער די מאן וועט נישט מפר זיין וועט די מאן נישט טארן הנאה האבן פון דעם, איז דערפאר די עיקר געלט, די ערשטע פינף סלעים, דאס איז משועבד צום מאן אויף דעם איז טאקע די נדר נישט חל, אבער אויף די איבעריגע געלט קען די נדר חל זיין, איז אלס דעם דארף די מאן מפר זיין, תנא קמא, תנא קמא קריגט זיך אויף רבי עקיבא, תנא קמא האלט אז די איבריגע געלט איז אויך משועבד צום מאן, און מילא האלט די תנא קמא אז מ'דארף אינגאנצן נישט מפר זיין. רבי יוחנן בן נורי אומר, רבי יוחנן בן נורי האלט אויך יפר אז די מאן דארף מפר זיין, אבער נישט אלץ די טעם פון רבי עקיבא וועגן די איבריגע געלט, נאר שמא יגרשנה ותהא אסורה עליו, פשט קען זיין די מאן עט איר גט'ן, איז יעצט טאקע, יעצט איז די מעשי ידיים משועבד צום מאן יעצט איז די נדר נישט חל. אבער טאמער די מאן עט איר גט'ן, דעמאלטס עט די נדר חל זיין, דעמאלטס עט די מאן נישט קענען הנאה האבן מער פון איר מעשי ידיים, און ער העט מער נישט קענען חתונה האבן מיט איר, ווייל ער קען דאך נישט וואוינען מיט א פרוי וואס ער טאר נישט הנאה האבן פון איר מעשי ידיים, און דערפאר זאגט רבי יוחנן בן נורי, די מאן זאל שוין יעצט מפר זיין די נדר כדי שפעטער זאל נישט זיין א פראבלעם טאמער ער גט איר, זאגט די הייליגע גמרא. אמר שמואל האט שמואל געזאגט הלכה כרבי יוחנן בן נורי, די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נרי, אז דער מאן דארף מפר זיין דעם נדר פארוואס שמא יגרשנה אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. יעצט, בעצם, די גאנצע שיטה פון רבי יוחנן בן נרי אז מ'דארף מפר זיין שמא יגע ש נ, איז לכאורה, וואס טייטשט דאס שמא יגע ש נ? שמא יגרשנה טייטשט, טאמער מארגן וועט די מאן איר גט'ן, דעמאלטס וועט די נדר חל זיין. איי, וויאזוי קען חל זיין א נדר אויף א זאך וואס עקזיסטירט דאך נאכנישט? די מאן האט דאך איר נאכנישט גע'גט. ס'איז דאך א לא בא לעולם. איז וויאזוי קען אזא נדר חל זיין? איז לכאורה זעהן מיר דא אז ר' יוחנן בן נורי האלט אז א מענטש קען מחיל זיין א חלות אפילו אויף א זאך וואס עקזיסטירט נישט, אפילו אויף א זאך וואס איז לא בא לעולם. יעצט שמואל פסק'נט ווי ר' יוחנן בן נורי, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, למימרא דקסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, האלט דען שמואל אזוי אז א מענטש קען מקדיש זיין א דבר שלא בא לעולם, א מענטש קען מחיל זיין א חלות אויף א דבר שלא בא לעולם? ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה, פון אן אנדערע משנה, די משנה זאגט אין כתובות, המקדיש מעשה ידי אשתו, א מאן וואס איז מקדיש די מעשה ידיים פון זיין פרוי, און די גמרא אין כתובות איז מבאר אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מעשה ידיים גייט נישט פארן מאן, ווייל נארמאל, די פרוי'ס מעשה ידיים גייט פארן מאן, איז טאמער די מעשה ידיים גייט פארן מאן אוודאי קען די מאן דאס מקדיש זיין, אבער דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי האט געזאגט פארן מאן איני ניזונת ואיני עושה, דו האלט מיך נישט אויס און קריגסט נישט מיין מעשה ידיים, דאס האלט איין מאן דאמר, א צווייטע מאן דאמר זאגט ס'רעדט זיך דא ביי אן אופן וואס דער מאן טעכניש האט נישט קיין געלט איר אויסצוהאלטן, און אז ער האלט איר נישט אויס קריגט ער נישט די מעשה ידיים, על כל פנים ביי אן אופן וואס דער מאן קריגט נישט די מעשה ידיים פונעם פרוי, און דער מאן איז מקדיש די מעשה ידיים, זאגט די משנה הרי זו עושה ואוכלת, די פרוי קען ווייטער קריגן איר מעשה ידיים פשט די הקדש איז נישט חל, פארוואס? ווייל ס'באלאנגט נישט פארן מאן, אז ס'באלאנגט נישט פארן מאן קען דער מאן דאס נישט מקדיש זיין, אבער זאגט די משנה, והמותר, וואס טוט זיך מיט די איבריגע געלטער? מער פון די נארמאלע מעשה ידיים, וואס דאס נארמאל גייט יא פארן מאן, יעצט דא רעדט זיך אויך ביי אן אופן וואס ס'גייט נישט יעצט פארן מאן, די מאן קריגט עס נישט יעצט אבער לאחר מאה ועשרים, דאס איז קלאר אז נאכדעם וואס די פרוי עט שטארבן איז אלע אירע איבריגע מעשה ידיים וועט גיין פארן מאן, איז לכאורה דאס זאל די מאן קענען מקדיש זיין, איז ר' מאיר אומר הקדש, ר' מאיר זאגט טאקע אז נאך די פרוי עט שטארבן, די מאן עט ירשנען די געלט, עט עס ווערן הקדש. ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין, ר' יוחנן הסנדלר זאגט די הקדש איז נישט חל פארוואס? ווייל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, די געלט עקזיסטירט נישט, ס'גייט עקזיסטירן אבער למעשה ווען די מאן האט עס מקדיש געווען האט עס נאכנישט עקזיסטירט, ובמיוחד די פרוי איז דאך נאך אפילו נישט געשטארבן, און ממילא אז ס'איז לא בא לעולם, זאגט רבי יוחנן הסנדלר אז די הקדש איז נישט חל, ואמר שמואל, און אויף יענע משנה זאגט שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן הסנדלר אז אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אלמא, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, איז וויאזוי זאגט שמואל ביי אונז אין די משנה אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי וואס רבי יוחנן בן נורי לכאורה האלט אז אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, זאגט די גמרא, וכי תימא, עסטו וועלן זאגן אז כי קאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, על העדפה הוא דקאמר, פשט אזוי, ס'קען זיין וויל די גמרא זאגן אז אוודאי האלט נישט שמואל אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי אינגאנצן ביי אונזער משנה, נאר וואס? אזוי ווי מ'האט דאך געזען אין די משנה, די תנא קמא האט געזאגט אז די מאן דארף נישט מיפר זיין ווייל די מעשה ידיים איז סייווי זיין, שפעטער האט מען געזען צוויי מאן דאמרים וואס האלטן אז די מאן דארף יא מיפר זיין, רבי עקיבא און רבי יוחנן בן נורי, רבי עקיבא האט געזאגט, ווייל שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו אז די טעם פון די מאן דארף מפר זיין איז וועגן די העדפה, וועגן די איבעריגע געלט וואס די פרוי מאכט דאס באלאנגט יא פארן פרוי דאס איז נישט משועבד צום מאן, אויף דעם קען די נדר חל זיין, אויף דעם דארף די מאן מפר זיין. רבי יוחנן בן נורי האט געזאגט די מאן דארף מפר זיין אלץ א צווייטע טעם, אלץ שמא יגרשנה, און מילא וועט די גמרא זאגן אפשר האט שמואל געמיינט זיך דא צו קריגן מיט רבי עקיבא, שמואל האט געהאלטן אז די איבעריגע געלט וואס די פרוי מאכט באלאנגט אויך נישט פארן פרוי ס'באלאנגט פארן מאן. איז פאר דעם אלס דער טעם וואס רבי עקיבא זאגט דארף דער מאן נישט מפר זיין, איז פאר דעם האט שמואל געזאגט די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, נישט כלפי דאס וואס רבי יוחנן בן נורי האט געזאגט שמא יגרשנה, נאר אויף די חלק וואס רבי יוחנן בן נורי קריגט זיך אויף רבי עקיבא, אז רבי עקיבא האט געזאגט די טעם איז אלס העדפה, און רבי יוחנן בן נורי קריגט זיך אויף דעם, אויף די נקודה כלפי דעם איז די הלכה ווי רבי יוחנן בן נורי, אבער אויב אזוי זאגט די גמרא שטימט נישט, ווייל לימא אויב אזוי וואלט שמואל געדארפט זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה, אדער אי נמי אדער וואלט ער געדארפט זאגן הלכה כתנא קמא, סאך פשוטער. ווען שמואל זאגט הלכה ווי די תנא קמא ווייס איך אליין אז ער קריגט זיך אויף רבי עקיבא. אי נמי, אדער וואלט ער געדארפט זאגן אין הלכה כרבי עקיבא. אז די הלכה איז נישט ווי רבי עקיבא, די העדפה באלאנגט פארן מאן, די נדר קען נישט חל זיין אויף דעם, פארדעם דארף נישט די מאן מפר זיין. וואס איז די ווערטער הלכה כרבי יוחנן בן נורי? איז משמע לכאורה אז ער האלט אינגאנצן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, אז וואס שמא יגרשנה. איז משמע אז ער האלט, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. האמיר דא א סתירה, אלא אמר ר' יוסף, און מילא ענטפערט ר' יוסף, שאני קונמות, הואיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו. פשט אזוי, אוודאי האלט שמואל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ווען ס'קומט צו הקדש קענסט נישט מחיל זיין א חלות הקדש אויף א זאך וואס עקזיסטירט נישט, אבער ווען ס'קומט צו נדרים האלט ער מען קען יא מאכן א נדר אויף א דבר שלא בא לעולם, וואס א ראיה דא? ווייל זעהסט דאך ביי נדרים א מענטש קען מאכן א נדר אויף זיין חבר'ס פירות, א מענטש קען זאגן מיין חבר'ס פירות זענען אסור אויף מיר, איי ווי קענסטו מאכן א נדר אויף דיין חבר'ס פירות, ס'איז דאך נישט דיינס, ווען ס'קומט צו הקדש א מענטש קען נישט מקדיש זיין זיין חבר'ס פירות. פארוואס ס'איז נישט דיינס, ער קען אויך נישט זאגן איך בין מקדיש מיין חבר'ס פירות טאמער כ'על עס מארגן קויפן, ניין ס'איז דבר שלא בא לעולם ס'איז נישט דיינס, פשט, מ'זעהט ביי נדרים אז אין א געוויסע זינען איז דא אזא זאך ווי דבר שלא בא לעולם, די חבר'ס פירות איז לא בא לעולם כלפי דיך איז עס לא בא לעולם, און פון דעסוועגן קען מען מאכן א נדר אויף דעם, איז פארדעם האלט שמואל אז מ'קען אויך מאכן א נדר אויף דבר שלא בא לעולם אנדערע סארט די לא בא לעולם'ס, אזוי ווי ביי די משנה שמא יגרשנה, און פאר דעם האלט שמואל די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, אבער אין הכי נמי ביי הקדש, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי אויף רב יוסף'ס תירוץ, וואסערע מין פארגלייך ווילסטו מיר מאכן דא? ווילסט מיר זאגן אז נדרים איז אנדערש ווי הקדש? ביי נדרים קען מען מחיל זיין א נדר אויף א זאך וואס לא בא לעולם והא ראיה אז מען קען אסר'ן די חבר'ס פירות. זאגט אביי, וואסערע צושטעל איז דאס? בשלמא אדם אוסר פירות חברו עליו, שהרי אדם אוסר פירותיו על חברו, אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. פשט, יא איך בין מסכים אז מען געפינט טאקע א חילוק צווישן נדרים און הקדש, אז ביי הקדש קענסט נישט מקדיש זיין יענעמס א זאך און ביי נדרים קענסטו מאכן א נדר אז יענעמס זאך זאל זיין אסור אויף מיך, אבער ווי נישט ווי, ביי נדרים טאקע געפינט מען דעם מושג, סיי א מענטש קען אסר'ן זיינס א זאך אויף יענעם, און סיי א מענטש קען אסר'ן יענעמס זאך אויף זיך, אבער פארוואס טאקע? ווייל היות וואס איינע פון די צוויי זאכן זענען דעם מענטש'ס רשות, פשט ווען א מענטש אסר'ט זיין זאך אויף יענעם, איז דאך די זאך אין זיין רשות, קען ער עס אסר'ן אויף יענעם, די זעלבע זאך א מענטש אסר'ט יענעמס זאך אויף זיך, איז ער אליין אין זיין רשות, קען ער אסר'ן יענעמס זאך אויף זיך. אבער דאס איז קלאר, און דאס איז יעדער מסכים, אז מען געפינט אין ערגעץ נישט אז א מענטש זאל קענען אסר'ן יענעמ'ס זאך אויף יענעם, דאס איז אינגאנצן לא בא לעולם, דו האסט נישט קיין רעכט דאס צו טון. איז אויב אזוי זאגט אביי, וויאזוי פסק'נט שמואל ווי ר' יוחנן בן נורי, אז שמא יגרשנה נאכן גט וועט די נדר פון די פרוי חל זיין? דא איז פשט וואס וויל די פרוי דא טון זי וויל אסר'ן מעשי ידיים וואס די מעשי ידיים איז נישט איהר'ס, אויף וועם וויל זי עס אסר'ן אויפן מאן? ווי האט זי א רעכט דאס צו טון קענסט מיר נישט ענטפערן אז ס'איז אנדערש פון הקדש צו נישט, מען געפינט ביי נדרים אויך נישט אזא זאך אז א מענטש זאל קענען קענען אסר'ן יענעמ'ס א זאך אויף יענעם, אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע נאר וואס דען

והא משעבדן ידיה לבעל, פשט וואס טוסטו אויף דא? אז וואס אז די פרוי מאכט א נדר אויף איר הענט? איר גאנצע הענט איז דאך משועבד צום מאן, וויאזוי קען זי מאכן א נדר אויף איר הענט ווען די הענט איז משועבד צום מאן, טאמער מען האלט אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? ענפערט די גמרא, דאמרה לכי מגרשה, ס'רעדט זיך אז די פרוי זאגט קלאר איך וויל די נדר זאל נאר חל זיין ווען איך גט זיך, וואס ווען זי וועט זיך גט'ן וועט דאך די הענט ווערן איר'ס, ס'וועט ווערן אויס משועבד צום מאן, דעמאלטס וויל די פרוי די נדר זאל חל זיין, ביי אזא ציור איז שמואל מסכים די נדר קען חל זיין. פרעגט די גמרא אבער, וואס העלפט עס אז זי זאגט לכי מגרשה, השתא מיהת לא מגרשה, יעצט למעשה איז זי נישט גע'גט, וממאי דכי אמרה הכי מהניא, און ווי זעהן מיר אזא ענין אז ווען די פרוי זאגט לכי מגרשה קען עס העלפן, ווי נישט ווי יעצט איז זי נישט גע'גט, יעצט איז איר הענט נישט איהר'ס און משועבד צום מאן, איז ווי אזוי קען זי מחיל זיין א חלות איסור אויף איר הענט כלפי די מאן, טאמער מען האלט אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ענפערט די גמרא אמר רב אילא, ענפערט רב אילא יא, מען געפינט אזא מושג, ומה אילו אומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תיקדש מי לא קדשה, פשט מען געפינט ביי הקדש אויכט אזוי, א מענטש, טאמער א מענטש האט א פעלד, און לאמיר זאגן ראובן האט די פעלד, ראובן זאגט פאר שמעון, הער צו, איך גיי דיר פארקויפן דא דעם פעלד, און שפעטער נעקסטע וואך גיי איך צוריק קויפן פון דיר, איז איך וויל אז נעקסטע וואך ווען איך קויף עס צוריק, וויל איך ס'זאל ווערן הקדש, איז די דין איז אז טאקע טאמער ער קויפט עס צוריק ווערט עס הקדש, יעצט אזוי, דאס איז קלאר אז טאמער ראובן האט נישט קיין פעלד, אדער לאמיר זאגן ראובן האט שוין פארקויפט זיין פעלד צו שמעון, און ער זאגט פאר שמעון, אז איך גיי קויפן פון דיר מארגן די פעלד וויל איך זאל ווערן הקדש, איז אוודאי העלפט נישט אזא זאך, פארוואס? ווייל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, למעשה יעצט איז עס נישט דיינס, קענסטו עס נישט מקדיש זיין, אבער טאמער יעצט למעשה איז עס יא זיינס, יעצט איז די פעלד ביי ראובן, און ראובן זאגט פאר שמעון איך גיי דיר עס פארקויפן, נאכן צוריק קויפן וויל איך זאל ווערן הקדש, איז היות וואס יעצט איז עס ביי אים, האט ער יא א כח צו זאגן אזא זאך, איז אויב אזוי זאגט רבי אילא, די זעלבע זאך ביי די פרוי, יעצט ס'איז נישט ממש קיין פארגלייך, ס'איז בעצם צוויי אנדערע זאכן, אבער ווי די ר"ן איז מסביר יעדע זאך האט א מעלה מיט א חסרון, פשט אזוי, ווען ס'קומט צו א פעלד, א מענטש ביי ראובן און שמעון, ראובן האט א פעלד ער גייט עס פארקויפן פאר שמעון, איז האט עס טאקע א מעלה, אז למעשה יעצט איז די פעלד ראובן'ס, ס'איז אינגאנצן זיינס, טאמער ער וויל קען ער עס יעצט אויך מקדיש זיין, דאס איז די מעלה, די חסרון איז, אז ער גייט עס פארקויפן פאר שמעון, און ווען ער פארקויפט עס פאר שמעון איז עס אינגאנצן אויס זיינס, ס'באלאנגט אינגאנצן פאר שמעון, פון דעסטוועגן זעט מען, אז ביי אזא ציור, שפעטער ווען ראובן קויפט עס צוריק, איז עס הקדש, איז אויב אזוי זאגט ר' אילא, די זעלבע זאך ביי די פרוי, ביי די פרוי איז אויך דא א מעלה מיט א חסרון, ס'איז דא טאקע א חסרון אז למעשה יעצט איז די מעשה ידיים פון די פרוי נישט איהר'ס, ס'באלאנגט נישט איר, ס'באלאנגט פאר'ן מאן, אבער ס'איז אויך דא א מעלה אז די הענט אליין, די גוף הידים באלאנגט פאר'ן פרוי, די מעשה ידיים וואס קומט ארויס און די פירות באלאנגט פאר'ן מאן אבער די גוף איז איהר'ס, און ממילא זאגט ר' אילא לכאורה קען מען צושטעלן די צוויי זאכן, און אזוי ווי דארט קען די הקדש חל זיין, איז די זעלבע זאך דא, קען אויך די פרוי מאכן אזא סארט תנאי אז לכשיגרשנה אז נאכן גט זאל די נדר חל זיין. מתקיף לה רבי ירמי', פרעגט אבער רבי ירמי' ס'נישט ריכטיג, דאס עפעס א פארגלייך? מי דמי? שדה זו שאני מוכר לך, השתא בידיה היא, פשט ווען ראובן גייט פארקויפן א פעלד דא צו שמעון און ער זאגט אים איך גיי שפעטער צוריק קויפן, ווי נישט ווי, יעצט איז די פעלד אינגאנצן ראובן'ס, איז פארשטייט זיך אז די פעלד איז אינגאנצן ראובן'ס אוודאי האט ראובן א כח צו זאגן אז איך וויל שפעטער ווען איך קויף עס צוריק ס'זאל זיין הקדש ווייל למעשה היות וואס יעצט איז עס אינגאנצן זיינס און טאמער ער וויל קען ער עס יעצט אויך מקדיש זיין איז האט ער א כח אויך אויף שפעטער אבער אשה בידה להקדיש מעשה ידיה די פרוי יעצט למעשה איידער די מאן האט איר געגט קען זי דען מקדיש זיין איר מעשה ידים אוודאי נישט, ס'נישט איר, ס'איז משועבד צום מאן. און ממילא דיין פארגלייך איז נישט גוט, קיין גוטע פארגלייך. ווייסט וואס איז יא א פארגלייך זאגט רבי ירמי', הא לא דמי אלא לאומר לחבירו, שדה זו שמכרתי לך, לכשאקחנה ממך תיקדש, מי קדשה? זאגט רבי ירמי' כ'על דיר זאגן צו וואס ס'איז א פארגלייך, ס'איז א פארגלייך צו אזא סארט ציור פון ראובן און שמעון, לאמיר זאגן ראובן האט שוין פארקויפט זיין פעלד צו שמעון, ס'איז יעצט ביי שמעון, און יעצט זאגט ראובן צו שמעון, שמעון לעבן, איך גיי צוריק קויפן די פעלד פון דיר נעקסטע וואך, און איך וויל ווען איך קויף עס צוריק זאל זיין הקדש. איז דארט איז קלאר אז די הקדש איז נישט חל, פארוואס? ווייל למעשה ס'איז נישט ראובן'ס, ס'ליגט נישט ביי ראובן, איז ראובן קען נישט טון אזא זאך, ס'איז א דבר שלא בא לעולם, טאמער מ'האלט אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, איז קען נישט ראובן טון אזא זאך. איז זאגט ר' ירמי' די זעלבע זאך ביי די פרוי, ווי נישט ווי, איר מעשה ידיים איז נישט אירס יעצט, איז קען זי נישט מאכן א נדר אויף איר מעשה ידיים, ס'איז א דבר שלא בא לעולם. אזוי זאגט רבי ירמי'. מתקיף לה רב פפא, פרעגט רב פפא א קשיא אויף רבי ירמי'ס צושטעל אויכעט, זאגט רב פפא מי דמי, דיין פארגלייך איז עפעס יא א פארגלייך. גבי זבינא, פסיקא מילתייהו, פשט ווען ראובן האט פארקויפט זיין פעלד צו שמעון יעצט ליגט עס ביי שמעון, איז די גאנצע פעלד שמעונ'ס, איז פארשטייט זיך ראובן קען נישט זאגן פאר שמעון, אז איך וויל שפעטער ווען איך קויף עס צוריק זאל זיין הקדש, ס'איז נישט דיינס ס'איז שמעון'ס, אבער גבי אשה מי פסיקא מילתא, ווען ס'קומט צו די פרוי, טאקע איר מעשה ידיים איז משועבד צום מאן, אבער ס'איז נישט אינגאנצן די מאנ'ס, די פירות איז טאקע זיינס, אבער די גוף הידיים באלאנגט נאך פאר'ן פרוי, הא לא דמיא, און ממילא זאגט רב פפא ווייסט צו וואס ס'איז יא א צושטעל, אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך, לכשאפדנה ממך תיקדוש מי לא קדשה, פשט וואס איז טאמער איינער האט פארמשכנט זיין פעלד פאר א צווייטן, און ער זאגט אים, הער צו, יעצט איז מיין פעלד פארמשכנט פאר דיר איך קען עס נישט מקדיש זיין, אבער ווען איך צאל דיר צוריק די חוב, און איך גיי צוריק פודה זיין מיין פעלד, דעמאלטס וויל איך ס'זאל זיין הקדש, איז די דין איז אז אוודאי די הקדש חל, ס'הייסט נישט א דבר שלא בא לעולם, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, די גוף השדה איז אלעמאל זיינס, די פירות האט ער פארמשכנט פאר יענעם, און ממילא זאגט ער פאר יענעם, הער צו, יעצט קען איך גארנישט טון, אבער שפעטער ווען איך קריג עס צוריק זאל די הקדש חל זיין. דארט זאגט מען אוודאי די הקדש איז חל. איז די זעלבע זאך זאגט רב פפא ביי די פרוי. די פרוי זאגט פארן מאן, יא, מיין הענט למעשה, די פירות באלאנגט פאר דיר פארן מאן אבער די הענט אליין איז מיינס. און ממילא וויל איך אז נאכן גט זאל די נדר חל זיין. איז דא אוודאי האט די כח, די פרוי א כח צו מחיל זיין אזא סארט נדר. מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי, פרעגט רב שישא בריה דרב אידי אויך אויף די צושטעל א קשיא. מי דמי, איז עס דען גלייך? שדה בידו לפדותו, פשט ווען איינער פאר'משכנ'ט א פעלד פאר א צווייטן, יא, למעשה יעצט איז עס נישט זיינס, אבער יעדע רגע וואס ער וויל קען ער עס פודה זיין, און ממילא היות וואס ער האט א כח דאס פודה צו זיין יעדע רגע, און ער האט א כח דאס פודה צו זיין און מקדיש זיין יעדע רגע, פארדעם הייסט עס נישט א דבר שלא בא לעולם ווייל ס'ליגט אין זיינע הענט, דאס מקדיש זיין יעצט טאמער ער וויל, טאמער ער וועט יעצט גיין עס פודה זיין, ער וועט צוריק צאלן זיין חוב, ער וועט צוריק נעמען די פעלד ער וועט עס מקדיש זיין, וועט אוודאי די הקדש חל זיין, דארט פארשטייט זיך ער האט אזא כח, אבער אשה ווען עס קומט צו א פרוי בידה להתגרש, א פרוי האט עפעס אין די הענט, זי האט א רעכט זיך צו גט'ן, זי קען זיך נישט ערלעדיגן א גט, זי קען בעטן, אבער זי קען נישט צווינגען דעם מאן איר צו גט'ן, און ממילא א פרוי איז אינגאנצן אנדערש, ווער זאגט אז א פרוי האט אויך א כח צו מחיל זיין א חלות נדר אויף איר מעשה ידיים, אפילו טאקע נאכן גט וועט עס ווערן אירס אבער למעשה זי האט נישט בכח צו ברענגען א גט. יעצט דרך אגב, די ר"ן לייגט דא צו, די ר"ן פרעגט בעצם אז די גמרא דא גייט כשיטת רב הונא, רב הונא האלט אז א פרוי קען זאגן פארן מאן איני ניזונת ואיני עושה, פשט, איך וויל נישט זאלסט מיך אויסהאלטן, איך האלט דיך נישט ביים געבן מיין מעשה ידיים, איך וויל מיין מעשה ידיים זאל בלייבן ביי מיר. איז אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא, די פרוי קען זיך יא צוריק נעמען איר מעשה ידיים, טאמער די פרוי וועט זאגן פארן מאן, איך וויל צוריק מיין מעשה ידיים, האלט מיך נישט אויס, און געב מיך צוריק מיין מעשה ידיים, ווערט עס אירס, איז פשט זי קען עס פודה זיין, איז אויף דעם זאגט די ר"ן, מען רעדט נישט דווקא דא פון מעשה ידיים, ס'דא אנדערע זאכן וואס א פרוי איז מחויב צו טון פאר איר מאן, א גאנצע רשימה פון זאכן, און ווען ר' יוחנן בן נורי האט געזאגט ביי אונז אין משנה אז די מאן דארף מייפר זיין די נדר ווייל אז נישט נאכן גט עט זיין פראבלעמען, האט ער גערעדט פון די אלע זאכן, אין די אלע זאכן איז נישט דא א וועג, א פרוי קען זיך נישט טרעפן א וועג ארויס, אין מעשה ידיים קען זיך טרעפן א וועג ארויס, זי קען צוריק נעמען איר מעשה ידיים, אבער אלע אנדערע חיובים וואס א פרוי האט צום מאן, קען די פרוי נישט פטור ווערן פון דעם, זי איז מחויב דאס צו טון, און פאר דעם זאגט רבי יוחנן בן נורי, טאמער די מאן וועט נישט מייפר זיין די נדר, די נעקסטע מאל זיי'ן חתונה האבן, עט זיין דא א פראבלעם ווייל די פרוי וועט נישט קענען טון די אלע זאכן פארן מאן, איז על כל פנים, היות וואס די פרוי האט נישט קיין וועג ארויס פון די אלע חיובים, די אלע חיובים זענען משועבד צום מאן, איז עס נישט קיין פארגלייך צו א מענטש וואס האט פאר'משכנ'ט זיין פעלד פאר יענעם וואס ער קען עס פודה זיין יעדע רגע, און ממילא זאגט רב שישא בריה דרב אידי איך וועל דיר טרעפן א צושטעל צו וואס דו קענסט עס צושטעלן, הא לא דמיא אלא לאומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תיקדש, מי לא קדשה? פשט וואס איז טאמער א מענטש פארמשכנ'ט זיין פעלד פאר יענעם פאר צען יאר, איז דא קען ער נישט נאך פינף יאר זאגן איך וויל עס פודה זיין, ס'איז נישט אין דיינע הענט, דו טארסט נישט, דו דארפסט אריבער גיין די גאנצע צען יאר, פון דעסט וועגן טאמער במשך די צען יאר עט דער מענטש זאגן אז איך וויל נאך צען יאר זאל זיין הקדש, איז אוודאי נאך צען יאר איז די הקדש חל, און ממילא זאגט רב שישא בריה דרב אידי די זעלבע זאך ביי א פרוי, אין הכי נמי זי קען זיך נישט פודה זיין, זי קען זיך נישט גט'ן, אבער ווי נישט ווי, זי קען יא מייחל זיין א חלות נדר אז ווען דער גט עט קומען, זאל דער נדר חל זיין. מתקיף לה רב אשי, פרעגט רב אשי א קשיא אויך אויף די צושטעל, זאגט ער מי דמי, התם, קיץ, אשה, מי אית לה קיצותא, פשט, דארט ביי די פעלד ווי נישט ווי נאך צען יאר גייט ער קענען פודה זיין, און ממילא אוודאי אז היות ער האט א כח נאך צען יאר פודה צו זיין, קען ער יעצט אויך זאגן אז איך וויל נאך צען יאר זאל עס ווערן הקדש. אבער דא ביי א פרוי, ווער זאגט די פרוי גייט זיך בכלל אמאל גט'ן, קען זיין זי וועט קיינמאל נישט קריגן א גט, איז ווייטער ס'איז נישט קיין פארגלייך דא, איז עס ממש א דבר שלא בא לעולם, איז ווער זאגט א פרוי האט א רעכט צו מייחל זיין א נדר אויף אזא סארט זאך? אלא אמר רב אשי, און ממילא ענטפערט רב אשי א נייע תירוץ אינגאנצן, זאגט רב אשי, שאני קונמות דכי קדושת הגוף דמי, קונמות איז נישט אזוי ווי פשוטע הקדש אזוי ווי קדושת דמים, קונמות איז אזוי ווי קדושת הגוף, וואס קדושת הגוף ביי קדושת הגוף זעהן מיר א ספעציעלע ענין אז ס'איז מפקיע א שעבוד, וכדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד, פשט אז טאמער איינער האט א חפץ וואס איז משועבד צו יענעם, לאמיר זאגן איינער האט געבארגט געלט ביי איינעם, און ער האט משעבד געווען זיינס א חפץ צו יענעם אז טאמער ער וועט נישט צאלן די חוב וועט יענער קענען נעמען די חפץ, און נישט דא א וועג ארויס פון די שיעבוד, די חפץ איז משועבד צו יענעם, טאמער ער עט עס פארקויפן עט יענער קען גיין נעמען די חפץ פונעם קונה, אבער הקדש, חמץ און שחרור זענען מפקיע די שיעבוד, פשט וואס איז טאמער איינער האט משעבד געווען א בהמה פאר א חוב, און ער איז מקדש די בהמה, זאגט מען נישט אז די שיעבוד לאט נישט צו די הקדש, ניין די הקדש איז שטערקער פונעם שיעבוד, די בהמה ווערט הקדש, קדושת הגוף, ס'ווערט א קרבן, און די שיעבוד פליעט אוועק. די זעלבע זאך ביי חמץ, טאמער איינער האט משעבד געווען חמץ צו יענעם, עס קומט פסח, ווערט די חפץ אסור בהנאה און ס'איז מפקיע די שעבוד. די זעלבע זאך ביי שחרור, טאמער איינער האט משעבד געווען זיין קנעכט צו יענעם, און שפעטער האט ער באפרייט די קנעכט, איז די שחרור איז מפקיע די שעבוד. און ממילא זאגט רב אשי, קונמות איז אזוי ווי קדושת הגוף, ס'איז מפקיע א שעבוד, איז פארדעם ווען די פרוי איז מקדיש איר הענט, וואס איר הענט איז לא בא איז נישט לא בא לעולם, ס'עקזיסטירט דאך, איז אפילו טאקע איר הענט איז משעובד צום מאן, און ממילא וואלט די סברה געזאגט אז די פרוי קען דאס נישט צורירן, זי קען נישט מחיל זיין א נדר אויף דעם, פון דעסטוועגן, היות וואס א נדר איז אזוי ווי קדושת הגוף, גייט די נדר און ס'איז מפקיע די שעבוד פונעם מאן, און דערפאר האלט ר' יוחנן בן נורי און שמואל האלט אויך אזוי, אז די נדר קען חל זיין אפילו נארמאל זאגט מען אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דא עט די נדר חל זיין, ווייל די נדר איז מפקיע די שעבוד פונעם מאן. איי פרעגט די גמרא, אי הכי למה לי שמא יגרשנה, וואס זאגט רבי יוחנן בן נורי אז טאמער דער מאן עט איר גט'ן, דעמאלטס עט די נדר חל זיין, וואס דארפסטו ווארטן פארן גט, יעצט! ברגע וואס די פרוי מאכט די נדר, איז דאס מפקיע די מאנ'ס שעבוד, און די נדר איז חל אויף איר מעשי ידיים, ווייל זאגסט דאך אז די נדר איז מפקיע שעבודים. ענטפערט טאקע די גמרא, תני, ועוד, שמא יגרשנה, פשט אזוי רבי יוחנן בן נורי זאגט דא צוויי סיבות, צוויי סיבות וואס די מאן דארף מייפר זיין, קודם כל דארף די מאן מייפר זיין ווייל די נדר איז חל, אפילו די מעשי ידיים זענען משועבד צום מאן, פון דעס וועגן די נדר איז מפקיע די שעבוד, און פאר דעם מוז די מאן מייפר זיין אנישט איז ער אויף צרות. חוץ פון דעם זאגט רבי יוחנן בן נורי אז אפילו דו'סט מיר זאגן אז חזל האבן נישט צוגעלאזט די פרוי זאל מחיל זיין א נדר, פשט חזל האבן פארשטערקערט דא די כח פונעם מאן מער פון נארמאל, נארמאל זאגט מען אז די הענט זענען נאר משועבד צום מאן, חזל האבן געזאגט ניין די הענט זענען ממש פונעם מאן, די פרוי האט נישט קיין שום צוטריט צו דעם, ס'איז נישט משועבד ס'איז ממש זיינס, און ממילא די פרוי קען נישט יעצט מפקיע זיין די זאך, אבער פון דעסוועגן וואס וועט זיין מארגן טאמער מ'עט זיך גט'ן? טאמער מ'עט זיך גט'ן דעמאלטס וועט די נדר יא חל זיין, עט די מאן סתם אזוי זיין אויף צרות, פארדעם זאגט רבי יוחנן בן נורי אפילו על הצד אז יעצט עט די נדר נישט חל זיין, אבער שפעטער ביים גט עט די נדר חל זיין, און דערפאר דארף די מאן מייפר זיין ממה נפשך, איי זאגט די רן לכאורה וואס עפעס? טאמער חזל האבן פארשטערקערט די כח פונעם מאן אז די פרוי זאל נישט קענען יעצט מחיל זיין א נדר, איז וואס עפעס נאכן גט עט'ס חל זיין? ס'איז דבר שלא בא לעולם, ווערט צוריק שווער די שאלה פון דבר שלא בא לעולם, איז אויף דעם זאגט די רן ניין ס'איז נישט אזוי ווייל היות וואס מעיקר הדין קען די פרוי אוודאי יא מחיל זיין א נדר אויף איר הענט ווייל איר הענט איז סך הכל משועבד צו דעם מאן און די נדר איז מפקיע די שעבוד, איז טאקע חזל האבן פארשטערקערט די כח פונעם מאן, און זיי לאזן נישט צו די פרוי מאכן אזא נדר, אבער מען האט נאר פארשטערקערט די כח פונעם מאן כל עוד וואס זיי וואוינען צוזאמען, ברגע וואס די מאן גט איר גייט עס צוריק צו די עיקר הדין אז די פרוי האט יא א רעכט צו מחיל זיין אזא נדר, דאס הייסט נישט דבר שלא בא לעולם ווייל מעיקר הדין האט זי עס געקענט טון פריערט אויכעט, איז פאר דעם זאגט רבי יוחנן בן נורי ממה נפשך דארף די מאן מפר זיין דעם נדר צו ווייל יעצט האט ער א פראבלעם און אפילו וועסט מיר זאגן יעצט האט ער נישט קיין פראבלעם שפעטער טאמער ער וועט איר גט'ן וועט ער אוודאי האבן א פראבלעם.